אוי רייס אפ! מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת ראש השנה דף ז עמוד א'. לאמיר נעמען די צווייטע שורה פון אויבן. תני רבנן. באחד בניסן ראש השנה לחדשים. לאמיר מיר צוריק מישן צו די משנה דף ב' עמוד א'. איז געשטאנען די משנה ארבעה ראשי שנים הם. באחד בניסן, ראש השנה למלכים ולרגלים. די משנה זאגט אונז אז צוויי זאכן געשעהן אין ניסן, ראש השנה למלכים און ראש השנה לרגלים. עס קומט די ברייתא און זאגט די ברייתא ס'איז דא מער זאכן וואס געשעהן דעמאלס. וואס נאך? ס'איז ראש השנה לחדשים. זאלסטו וויסן אז ניסן איז די ערשטע חודש פון אלע חדשים. ולעיבורין, ווי די גמרא דערווייל האט פארשטאנען, עיבורין מיינט אז מ'רעכנט אויס גייט יא זיין עיבור יאר, גייט נישט זיין עיבור יאר יעצט, מען דארף מודיע זיין פאר כלל ישראל, ולתרומת שקלים, אויכעט פאר די מחצית השקל וואס מען האט אריין גענומען, האט מען דאך געקויפט פון דעם קרבנות, איז יעצט פון ניסן און ווייטער האט מען גענוצט די נייע מחצית השקל פאר די אלע קרבנות. ויש אומרים אף לשכירת בתים, אויך א מענטש וואס נעמט א הויז און מען האט אפגעמאכט פאר דעם יאר, איז די יאר ענדיגט זיך אין ניסן, איז לאמיר דא אדורך גיין יעדע איינס ביי איינס און קלאר מסביר זיין, זאגט די גמרא אזוי, לחדשים, וואס מיינט עס לחדשים? פרעגט די גמרא לחדשים מנלן, ווי ווייס איך בכלל אז חודש ניסן דאס איז דער ערשטער חודש? דאס הייסט אונז ווייסן מיר ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, אבער די גמרא פרעגט ווער זאגט דיך אז ניסן איז דער ערשטער חודש? נאך מער ווי דאס, ס'איז אינטערעסאנט צו באמערקן די תורה, ווען די תורה רעדט פון חדשים ווערט קיינמאל נישט דערמאנט קיין ניסן, נישט קיין אייר, סיוון, תמוז, די אלע נעמען זענען נאר שפעטער געקומען אין בבל. ווען די תורה רעדט פון חדשים, זאגט די תורה בחודש הראשון, בחודש השני, חודש השלישי. און די שאלה איז, די חודש וואס אונז ווייסן אלס חודש ניסן, ווער זאגט דאס איז די ערשטע חודש? אפשר אייר די ערשטע חודש? אפשר סיוון, תמוז, תשרי, חשוון? ווער זאגט דיך וואס אונז ווייסן אלס ניסן אז דאס איז די ערשטע חודש? אויף דעם זאגט די גמרא כ'וועל דיר ענטפערן דכתיב ווייל קוק אריין אין פסוק די תורה זאגט אונז החודש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה דער אייבערשטער רעדט צו משה רבינו און ער זאגט אים זאלסטו וויסן דעם חודש וואו מיר שטייען יעצט דאס איז דער ערשטער חודש און ער גייט ווייטער און ער זאגט פאר משה, דברי אל כל עדת ישראל לאמור, בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש שה לבית אבות, שה לבית, מען זאל זיך צוגרייטן א שעפעלע, מיר גייען מאכן קרבן פסח, והיה לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחודש הזה, ושחטו אותו, דאס איז די פרשה דארטן פון קרבן פסח. און סתם ווען מ'קוקט אן דעם פסוק אדער די פסוקים ווייסט מען נישט וואו מיר שטייען אינעם יאר, קען זיין ס'איז געווען אין ניסן, קען זיין ס'איז געווען אין תמוז, קען זיין ס'איז געווען אין תשרי, קען זיין ס'איז געווען טבת, וואו מען שטייט ווייס איך נישט. אבער ווי געזאגט איך האב נאך א פסוק וואס די תורה זאגט אונז שמור את חודש האביב ועשית פסח, ווען איז געווען די גאנצע זאך פון קרבן פסח, זאלסטו וויסן ס'איז געווען אין חודש האביב, דאס מיינט נישט ספרינג, נאר ס'מיינט אינעם חודש וואס די תבואה ווערט גרייט. איז יעצט ווייס איך קלאר, איך שטיי נישט ערגעץ אין ווינטער, איך שטיי נישט אין תמוז, נישט אין אב, נישט אלול, נישט תשרי. ווען ווערט געצייטיגט די גאנצע תבואה? דאס איז אלעס אין ניסן. ווי די גמרא שמועסט אויס, איזה חודש שיש בו אביב, וואס איז דער חודש וואס די תבואה ווערט אלעס גרייט? הוי אומר זה ניסן. זאלסטו וויסן דאס איז דאך אוודאי ניסן, וקרי ליה ראשון, און דער אייבערשטער זאגט זאלסטו וויסן, אונז זעמיר יעצט אין דעם ערשטן חודש, און דו זאלסט מאכן קרבן פסח, און ווען דארף איך מאכן קרבן פסח אין חודש האביב? פארשטיי איך ווען דער אייבערשטער האט גערעדט צו משה רבינו, און ער האט אים געזאגט זאלסטו וויסן דאס איז דער ערשטער חודש, איז ער געשטאנען אין חודש ניסן. אויף דעם פרעגט די גמרא איין מינוט, נישט אזוי שנעל. ואימא אייר, אפשר מיינט עס אייר? דו זאגסט די ווארט איז ווען די תבואה ווערט גרייט, ווען זאכן ווערן געצייטיגט אויפן פעלד. ואימא אייר, אין אייר ווערט אויך זאכן גרייט אויפן פעלד. אויף דעם זאגט די גמרא ניין, דאס מיין איך נישט, דאס קען נישט זיין. פארוואס? ווייל בעינא אביב, מ'דארף האבן אביב, אביב קומט פון לשון אב, פון די ערשטע, פון די וואס זענען גרייט, די וואס ווערן גרייט אין אייר, דאס אלעס די שוואכערע סחורה, דאס אלעס שפעטע זאכן, די עכטיגע גוטע זאכן וואס ווערן גרייט, דאס איז אלעס אין ניסן. איז פאר דעם ווען די תורה זאגט מיר חודש האביב, מוז עס מיינען חודש ניסן, און נישט חודש אייר, ווייל בעינן אביב וליכא. פרעגט די גמרא אקעי, איין מינוט, אויב זאגסט מיר די ווארט איז, איך מוז האבן די חשוב'ע, די אב, די ערשטע, אויב אזוי ואימא אדר, אין אדר איז אויך דא זאכן וואס ווערן געצייטיגט, רוב תבואה ביסטו גערעכט וועט אלעס געשעהן אין ניסן, אבער ס'דא עפעס זאכן וואס הייבן אן זייער פרי צו ווערן געצייטיגט און דאס איז שוין אין חודש אדר, און אויב איז אפשר חודש אדר די ערשטע חודש? אויף דעם זאגט די גמרא ניין, בעינא רוב אביב, מען דארף האבן רוב אביב וליכא און ס'נישט דא. אויף דעם פרעגט די גמרא, וואס פאר א תירוץ איז דאס? מידי רוב אביב כתיב? די תורה זאגט מיר עפעס אז ס'מוז זיין חודש האביב, רוב אביב? די תורה זאגט מיר ווען זאכן ווערן געצייטיגט. זאכן ווערן אנהייבן צו געצייטיגט אין חודש אדר אויכעט. איז וויאזוי קענסטו מיר ברענגען א ראיה דארטן אז דאס איז געווען חודש ניסן? אפשר איז עס געווען אין חודש אדר? און דער אייבישטער זאגט זאלסטו וויסן אז חודש אדר דאס איז דער ערשטער חודש. איז ווייטער פון דארט קענסטו מיר נישט ברענגען קיין ראיה. אלא אמר רב חסדא מהכא, זאגט רב חסדא ווייסט וואס ביסט גערעכט, די ערשטע איז טאקע נישט קיין ראיה, מהכא איך האב א צווייטן פלאץ, די תורה זאגט אונז, אך בחמישה עשר יום לחודש השביעי באספכם את תבואת הארץ, זאלסטו וויסן די פופצנטע פונעם זיבטן חודש, זאלסט וויסן, ווען איז דאס זיבטע חודש, באספכם את תבואת הארץ, ווען דו קומסט צוזאמקלייבן די תבואה פונעם פעלד, דעמאלס זאלסטו וויסן, דאס רוף איך אן דעם זיבטן חודש. איז לאמיר מאכן דעם חשבון, איזה חודש שיש בו אסיפה, וואס איז דער חודש וואס מען קלייבט זאכן צוזאמען? דאס הייסט, אין חודש ניסן זענען זאכן געווארן געצייטיגט, און מען האט אנגעהויבן צו שניידן די תבואה, מען האט עס געלאזט אויפן פעלד זאל גוט טרוקענען, און פאר ס'קומט די ווינטער, פארן חשוון עס הייבט אן צו רעגענען, גייט מען אריין נעמען אלע תבואה. איז אויף דעם זאגט די גמרא איזה חודש יש בו אסיפה, ווען איז די חודש וואס מענטשן קומען און זיי נעמען אריין זייער תבואה אריין אין שטוב אריין, הוי אומר זה תשרי, דאס איז דאך אין ווינטער, אין תשרי, דאס הייסט איך וויל עס מאכן פארן חשוון קומט אן, פאר עס הייבט אן צו רעגענען, איז זאלסטו וויסן אין תשרי איז דאס די צייט וואס מענטשן קומען און זיי קלייבן איין זייער תבואה, יעצט וקא קרי ליה שביעי, און דו זעסט דאך די תורה רופט עס אן בחודש השביעי, אויב די תורה רופט אים אן תשרי בחודש השביעי, וואס מען דארף יעצט טון איז פשוט לאמיר צוריק ציילן זיבן חדשים און לאמיר זען וואו מען קומט אן, איז לאמיר נעמען חודש תשרי, גייען מיר צוריק אויף דעם זיבן חדשים, קום איך אן צו חודש ניסן, האב איך ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, אלול, תשרי, זיבן חדשים. איז פרעגסטו מיך פון וואו ווייס איך אז חודש ניסן איז דער ערשטער חודש? תירוץ איז פשוט, די תורה רופט אן שביעי, דאס מיינט דאך תשרי, אויב אזוי דאס איז אבער דער זיבטן חודש, גיי איך צוריק ציילן זיבן חדשים, קום איך אן צו חודש ניסן, ווייס איך אז ניסן איז דער ערשטער חודש. פרעגט די גמרא איין מינוט, ואימא מרחשוון? אפשר איז עס חשוון? אפשר דאס איז די צייט ווען מענטשן קלייבן נאך איין? ס'איז טאקע רוב מענטשן גייען אין תשרי, אבער אפשר חשוון אויכעט ווערט איינגערעכנט אויף דעם? ומאי שביעי שביעי לאייר? אפשר ווען איך צייל שביעי, דארף איך צוריק גיין פון חשוון זיבן חדשים, און איך קום אן צו אייר, און אייר איז טאקע די ערשטע חודש פונעם יאר, און נישט ניסן? אויף דעם זאגט די גמרא ניין בעינא אסיף וליכא,

און ווען איך צייל צוריק זיבן חדשים קום איך אן צו חודש אדר, און לאמיר זאגן חודש אדר די ערשטע חודש פונעם יאר. אויף דעם זאגט די גמרא ניין, בעינן רוב אסיף וליכא, איך מוז האבן רוב אסיף, רוב וואס מען קלייבט צוזאמען. אויף דעם פרעגט די גמרא איין מינוט, מידי רוב אסיף כתיבא, שטייט עפעס אין פסוק רוב? ס'שטייט נישט קיין ווארט פון רוב. באספכם את תבואת הארץ ס'שטייט באספכם קען מיינען דער וואס הייבט אן. איז צו זאגן אז רוב דאס שטייט נערגעץ נישט. איז ווייטער אז דו ווילסט מיר ברענגען א ראיה פון דעם פסוק קען איך נישט ברענגען קיין ראיה ווייל ס'קען מיינען אדער תשרי אדער קען עס מיינען אלול. איז ווייטער אויב איז עס אלול איז אדר דעם ערשטן חודש פונעם יאר איז ווייטער האב איך דיר געפרעגט פון ווי ווייס איך וואס אונז רופן מיר חודש ניסן, ווער זאגט אז דאס איז די ערשטע חודש פונעם יאר? אלא אמר רבינא, נאר זאגט רבינא, דבר זה מתורת משה רבינו לא למדנו, מדברי קבלה למדנו. ס'איז אינטערעסאנט ביסט גערעכט, אין די תורה אליינס, איך האב נישט קיין שום ראיה אז חודש ניסן איז די ערשטע חודש פונעם יאר, קען זיין ס'איז עפעס פריער, עפעס שפעטער, כ'ווייס נישט, קיין ראיה האב איך נישט. נאר וואס? מדברי קבלה למדנו, פון דברי קבלה, דארטן קען איך יא זען. כ'וועל דיר ברענגען פסוקים וואו דארטן עסטו יא זען. און ער ברענגט דעם ערשטן פסוק, ביום עשרים וארבעה לעשתי עשר חודש הוא חודש שבט. שטייט דארטן קלאר אינעם פסוק אז דער עלעפטער חודש איז חודש שבט. איז לאמיר צוריקציילן עלף חדשים, קום איך אן צו חודש ניסן. רבה בר עולא אמר מהכא, ותלקח אסתר אל המלך אחשורוש אל בית מלכותו, ווען איז דאס געווען? בחודש העשירי, דעם צענטן חודש, הוא חודש טבת. איז ווייטער לאמיר צוריקציילן צען חדשים, קום איך אן צו חודש ניסן. רב כהנא אמר מהכא בארבעה לחודש התשיעי בכסלו, שטייט קלאר אז אינעם ניינטן חודש חודש כסלו, איז ווייטער לאמיר צוריק ציילן מיט צען מיט ניין חדשים, קום איך אן ווייטער צו ניסן. רב אחא בר יעקב אמר מהכא א פערדן תירוץ, א אנדערע פסוק, ויקראו סופרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי, הוא חודש סיוון, ווייטער איז די פסוק זאגט מיר זייער קלאר א פסוק אין מגילת אסתר אז בחודש השלישי הוא חודש סיוון, ווייטער זעה איך אז די דריטע חודש איז חודש סיוון, לאמיר צוריק גיין דריי חדשים, קום איך אן צו חודש ניסן. רב אשי אמר מהכא, רב אשי זאגט פון א צווייטן פסוק, הפיל פור הוא הגורל לפני המן מיום ליום ומחודש לחודש שנים עשר הוא חודש אדר, איז ווייטער זעה איך פון דא אז די צוועלפטע חודש איז חודש אדר, לאמיר צוריק גייען צוועלף חדשים, קום איך אן צו חודש ניסן, זע איך ווייטער א ראיה, זאלסטו וויסן אז ניסן איז די ערשטע חודש. ואיבעית אימא, דו ווילסט וועל איך דיר געבן נאך א תירוץ, מהכא אין דעם זעלבן פסוק, די אנהייב פונעם פסוק, בחודש הראשון הוא חודש ניסן, די פסוק הייבט זיך דאך אן, בחודש הראשון הוא חודש ניסן, וואס פאר א בעסערע ראיה קען איך האבן ווי דאס? וואס רופט מען אן דעם ערשטן חודש? חודש ניסן. זעסטו קלאר א ראיה פון דא? דער ערשטער חודש פונעם יאר איז חודש ניסן. פרעגט די גמרא איין מינוט, וכולהו מאי טעמא לא אמרי מהאי? יעדער איינער ברענגט מיר דא פסוקים, ארויף, אראפ, און אפילו רב אשי אליין ברענגט מיר א פסוק אבער ברענגט מיר פונעם סוף פסוק. דא האב איך דאך די בעסטע ראיה, בחודש הראשון הוא החודש ניסן. וואס מער דארף איך האבן ווי דאס? אויף דעם זאגט די גמרא ניין. דילמא מאי ראשון, פארוואס האבן זיי געברענגט אנדערע פסוקים ווייל זיי האבן מורא געהאט, אפשר ראשון, ווער מיינט ראשון אז ראשון פון די חדשים, דילמא מאי ראשון ראשון למילתיה, אפשר פון די גדלות, אז די חשבון דא, מען זאגט דאך ווען האט המן געמאכט זיין חשבון, ווען האט ער געמאכט הפיל פור זיין גורל וואס די בעסטע צייט אויסצוהרגנען די אידן, ווילסטו וויסן ס'איז געווען בחודש הראשון, די ערשטע חודש ער איז אנגעקומען צו זיין בענקל, ער איז עולה לגדולה געווארן, גלייך בחודש הראשון הוא חודש ניסן גלייך איז ער געגאנגען לויפן מאכן די פור כדי צו מאכן א גורל אויסצוהארגענען כלל ישראל, דאס הייסט די פסוק וויל דא נאר ארויסברענגען די שלעכטקייט פון המן, איז פאר דעם צו ברענגען א ראיה אז דאס מיינט ניסן, און ניסן איז די ערשטע חודש, דאס אליינס קען איך נישט טון, ווייל דא וואלט איך געקענט אויסטייטשן ס'איז בחודש הראשון פון ווען המן איז גרויס געווארן. אלא מאי די סוף פונעם פסוק דא שטייט שוין יא, ס'איז די צוועלפטע חודש וואס איז חודש אדר, גיי צייל צוריק צוועלף חדשים, קומסטו אן צו ניסן, האסט א ראיה אז ניסן איז די ערשטע חודש. פרעגט די גמרא אויב אזוי, אז דו זאגסט מיר ס'איז דא נאך אזא וויכטיגע זאך וואס איך זע וואס געשעט חודש ניסן, אז ראש חודש ניסן הייבט זיך אן די פרישקייט, יעצט איז ראשון הוא לחדשי השנה, פרעג איך דיר ותנא דידן, וואס איז מיט אים? פארוואס ברענגט ער נישט דעם פסוק? פארוואס ברענגט ער נישט בכלל דאס און ער דערמאנט נישט קיין ווארט אז ראש חודש ניסן דאס די ערשטע חודש פון אלע חדשים? זאגט ער ותנא דידן בשנים קמיירי בחדשים לא קמיירי, ער גייט נישט אראפ צו חדשים, ער בלייבט ביי די יארן, וואס געשעהט דעם יאר פאר די גאנצע יאר א זאך וואס האט אפעקט פאר א לאנגע צייט, דאס וויל ער רעדן דערפון, אבער צו זאגן אז דער חודש איז דער ערשטער פון אלע חדשים, דאס איז שוין א צו א קליינע פרט, איז פון דעם האט ער נישט גערעדט און פאר דעם דערמאנט ער דאס נישט. איז געשטאנען אין די ברייתא ולעיבורין? אז וואס? אזוי ווי מ'האט יעצט ביז אהער פארשטאנען, מיינט עס מ'האט געמאכט דעם חשבון, גייט דער יאר זיין א עיבור יאר צו נישט, איז אויף דעם פרעגט די גמרא, לעיבורין מניסן מנינן, וואס הייסט, ניסן הייב איך שוין אן צו ציילן און איך גיי מאכן די חשבונות גייט דער יאר וואס קומט יעצט זיין א עיבור יאר, נישט זיין א עיבור יאר אזוי פרי? והתניא אונז האבן דאך געלערנט אין מעברין השנה לפני ראש השנה, פאר ראש השנה איז נישט דא וואס צו רעדן, אפילו צו קלערן צו גייט ווערן א עיבור יאר צו נישט קען איך נישט טון, פארוואס ווייל איך גיי אזוי פרי ממנה זיין און זאגן יא ס'גייט זיין עיבור יאר, מענטשן וועלן פארגעסן, מ'וועט מאכן טעותים, וואס הייסט פאר ראש השנה רעדן פון עיבור יאר בכלל נישט דא וואס צו רעדן, ואם עיברוה, און אויב מ'האט עס יא געמאכט עיבור יאר, אינה מעוברת, איז עס בכלל נישט מעובר, ס'גארנישט וואס דו טוסט פאר ראש השנה קומט בכלל נישט אין באטראכט. אבל מפני הדחק, טאמער ממש מען מוז, מעברין אותה אחר ראש השנה מיד, אז ס'פעלט אויס אז מען קען עפעס נישט שפעטער גייען מעברין זיין דעם יאר, איז דעמאלס זאלסטו וויסן אקעי אין אזא מצב האט מען צוגעלאזט, אבער סתם אזוי האט מען עס אויך אפגעשטופט אויף שפעטער, איז פרעג איך דיך, דו ווילסט מיר זאגן אז באחד בניסן איז מען געקומען, מען האט זיך געזעצט צוזאמען, בית דין הגדול זיצט, מיטן נשיא פארשטייט זיך, גייען מיר מאכן א עיבור יאר צו נישט? וועסטו מיר זאגן דאס איז שוין געשען חודש ניסן? און נאך מער זאגט די ברייתא ואף על פי כן אין מעברין אלא אדר, און די איינציגסטע זאך וואס מען גייט מאכן עיבור יאר איז נאר חודש אדר, ס'איז קען נערגענס נישט אנדערש נישט מאכן קיין עיבור יאר, ווילסטו מיר זאגן אז אין ניסן אזוי פרי האט מען שוין געזעסן און געגאנגען מחליט זיין יא עיבור יאר נישט עיבור יאר? אמר רב נחמן בר יצחק, זאגט רב נחמן בר יצחק האסט פאלש פארשטאנען, מאי עיבורין, וואס מיינט עיבורין, הפסקת עיבורין, דאס מיינט צו זאגן אז יעצט קען מען שוין מער נישט מאכן קיין עיבור יאר, מען רעדט אויף צוריקוועגס, ס'קומט אן חודש ניסן, זאלסטו וויסן איינמאל חודש ניסן קומט, מער קענסטו שוין מער נישט מאכן קיין עיבור יאר, אה יעצט מאכסטו דיך חשבונות און זעסט מען וואלט געדארפט מאכן די פריערדיגע יאר עיבור יאר, זאלסט וויסן ס'איז צו שפעט, קומט חודש ניסן, דאס איז עס. דתנן אזוי ווי אונז האבן געלערנט, הן העידו, זיי האבן זיי האבן געזאגט עדות, דאס איז ווייטער רבי יהושע מיט רבי פפייס, שמעברין השנה כל אדר, אז מען קען איבערמאכן א עיבור יאר גאנץ אדר, דאס הייסט אפילו סוף אדר קען מען נאכאלץ מחליט זיין, ס'איז געווען אדר יעצט, מען גייט מאכן נאכמאל א אדר. פארוואס שהיו חכמים האבן געזאגט עד הפורים, חכמים פלעגן זאגן מען קען נאר גוזר זיין עיבור יאר ביז צו פורים, מאי טעמא דמאן דאמר עד הפורים, פארוואס האבן זיי געהאלטן מען קען נאר מאכן עיבור יאר ביז צו פורים, כיוון דאמר מר שואלין בהלכות הפסח קודם לפסח שלושים יום, וויבאלד מיר ווייסן דאך אז שואלין בהלכות הפסח שלושים יום, איז די בעלי דרשנים וואס זענען שוין ארום געגאנגען, פון פורים און ווייטער רעדט מען הלכות פסח, וואס וועט זיין, וואס ווי ווען. און אויב קומסטו יעצט נאך פורים וואס די עולם האלט שוין אינמיטן טיף אינמיטן הלכות פסח, קומסטו יעצט זאגן אה, רבותי ווארטס א מינוט, מען דארף אפשטופן מיט א חודש, מען גייט מאכן נאכמאל א אדר, אתי לזלזולי בחמץ, די מענטשן וועלן נישט גלייבן די שלוחים פון די בית דין וואס זאגן אז ס'גייט זיין עיבור יאר, און זיי גייען טענה'ן, אונז האבן געהערט פון די בעלי דרשנים אלע הלכות חמץ, הלכות מצה, אלע הלכות, עס קען נישט זיין און יעצט קומסטו מיר זאגן מען גייט מאכן א עיבור יאר, און פסח גייט זיין נאכמאל נאך א חודש שפעטער, ס'וועט אויסקומען א זלזול דערפון. האבן זיי געהאלטן אז דו ווילסט מאכן עיבור יאר געזונטהייט מאך עס, אבער ביז צו פורים. איינמאל מ'איז שוין אריבערגעגאנגען א פורים, מענטשן לערנען הלכות פסח, ס'וועט אויסקומען א זלזול, קענסט שוין נישט מאכן קיין הלכה, קענסט נישט מאכן עיבור יאר. ואידך, מה שאין כן רבי יהושע ורבי פפייס האבן געזאגט ניין, אוודאי אפילו נאך פורים קענסטו אויך מאכן עיבור יאר, ווילאנג ס'נאך אלס חודש אדר קענסטו מאכן עיבור יאר.

יעצט האט מען געמאכט דעם חשבון, ביז מ'האט געקענט אויסרעכענען פונקטליך זאל יא זיין עיבור יאר נישט זיין האט געדויערט צייט, איז פארדעם איז מען יעצט מחליט צו מאכן עיבור יאר. דאס הייסט מענטשן פארשטייען, און אפילו זיי האבן שוין געהערט דרשות, און אפילו זיי ווייסן, זיי האבן געלערנט הלכות, אקעי נישט געפערליך, מענטשן ווייסן אז דאס איז א זאך וואס געשעט, און פארדעם, געזונטהייט אז דו ווילסט מאכן עיבור יאר, אפילו נאך חודש אדר, דאס הייסט אפילו נאך פורים געזונטהייט קען מען עס מאכן. זאגט די גמרא ווייטער ותנא דידן, אונזערע תנא פארוואס דערמאנט מען נישט דאס, לכאו' דאס נאך עפעס א תקופה, וואס איינמאל ס'קומט חודש ניסן קען איך שוין מער נישט מאכן א עיבור יאר, אויף דעם זאגט די גמרא פשוט ותנא דידן בהתחלה קמיירי, בהפסקה לא קמיירי, אבער אונזערע תנא רעדט נאר פון זאכן וואס הייבן זיך אן. דא איז דאך די גאנצע זאך אז ס'ענדיגט זיך, מ'קען שוין מער נישט מאכן קיין קיין עיבור יאר. אויף דעם זאגט די גמרא, אונזערע משנה האנדלט נישט מיט די סארט זאכן, און פאר דעם ווערט עס נישט דערמאנט אין אונזערע משנה. איז געשטאנען אין די ברייתא ולתרומת שקלים אז מ'האט אנגעהויבן צו נוצן די נייע געלטער פאר די קרבנות, דאס הייסט אזוי, אין חודש אדר פלעגט יעדער איינער געבן מחצית השקל, איינמאל ס'אנקומט די אלע מחצית השקל, האט עס געלייגט אין בית המקדש, און מען האט אנגעהויבן צו קויפן פון דעם קרבנות, קרבנות ציבור. איז די שאלה געווען, ווען האט מען אוועקגעלייגט אלטע געלטער, און מען האט אויפגעהערט צו קויפן מיט דעם די קרבנות ציבור, און מען האט אנגעהויבן צו נוצן די נייע געלטער וואס איז אריינגעקומען צו גיין קויפן די קרבנות ציבור. איז געשטאנען די ברייתא, תנו רבנן, באחד בניסן, פון א' ניסן פלעגט מען נוצן די נייע געלטער פאר די קרבנות ציבור. אויף דעם פרעגט די גמרא מנלן, פון ווי ווייס איך דאס? אמר רבי יאשיה, זאגט רבי יאשיה, ס'איז א פסוק, אמר קרא, די תורה זאגט אונז, זאת עולת חודש בחדשו לחדשי השנה. לאמיר קוקן דעם פסוק, ס'איז זייער אינטערעסאנט, זאת עולת חודש בחדשו לחדשי השנה. עפעס איז זיכער דא איבעריג, דריי מאל איבער'חזר'ן דעם זעלבן ווארט, נאר וואס זאגט ער אזוי? די תורה וויל אונז זאגן אמרה תורה חדש והבא קרבן. ווען די תורה זאגט אונז חודש מיינט עס נישט חודש, נאר ס'מיינט חדש, זיי מחדש, מאך ניי, והבא קרבן, און זאלסט ברענגען דעם קרבן פון וואס? מתרומה חדשה, פון די נייע געלטער. איז ווייס איך ס'דא עפעס א חודש איינער פון די ראשי חדשים הייב איך אן צו נוצן די פרישע געלטער, די שאלה איז אבער ווען, איז דאס ניסן? איז דאס אייר? סיוון? תמוז? ווען איז דאס דורכן יאר? איז זאג איך דיר זאלסטו וויסן וגמרי שנה שנה מניסן, אונז קענען מאכן א היקש, ביי אונז שטייט אין פסוק ניסן, שטייט אין פסוק די ווארט שנה, און איך האב נאך א פסוק דכתיב ראשון הוא לכם לחדשי השנה, אזוי ווי ביי אונז איז געשטאנען די ווארט שנה, דארטן שטייט דאך החודש הזה לכם ראש חדשים, רעדט מען דארט פון חודש ניסן, און די תורה זאגט אויך דעם ווארט השנה, זאג איך אזוי, אזוי ווי דארטן מיינט עס ניסן, איז דא אויך ווען די תורה זאגט חדש, זאלסט מחדש זיין די געלטער, ווען איז דאס? אין חודש ניסן. פרעגט די גמרא איין מינוט, ולגמור שנה שנה מתשרי, אפשר מיינט עס תשרי, אז ס'איז געווארן חודש תשרי, דעמאלטס האט מען אנגעהויבן צו נוצן פרישע געלטער, פארוואס? דכתיב, מראשית השנה, כ'האב א צווייטע פסוק, די תורה זאגט אונז דארטן, עיני השם אלקיך בה, מראשית השנה, אזוי ווי מען זעט דארטן, ווייל מען רעדט דארט שפעטער פון שופר, ווייס איך מען רעדט דארטן פון תשרי, אויב אזוי לכאורה קען איך מאכן דעם היקש און זאגן אזוי. ביי אונז שטייט די ווארט שנה, דארטן שטייט מראשית השנה, אזוי ווי דארט מיינט עס תשרי, איז ביי אונז מיינט עס אויך תשרי. איז וועגן דעם איז די שאלה ווען זאל איך גיין טוישן די געלטער, פון ווען אן זאל איך קויפן פון די פרישע געלטער די קרבנות ציבור? וועל איך דיר זאגן פון תשרי. אויף דעם זאגט די גמרא ניין. דנן שנה שיש עמה חדשים משנה שיש עמה חדשים, ואין דנן שנה שיש עמה חדשים משנה שאין עמה חדשים. דאס הייסט, פונעם פסוק פון תשרי שטייט טאקע די ווארט שנה, און איך וואלט געקענט מאכן א היקש. אויב מען קוקט אן דעם אנדערן פסוק איז עס אסאך בעסער. ביי אונז שטייט די ווארט זאת עולת חודש בחדשו לחדשי השנה. דארטן שטייט דאך החודש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם, לחדשי השנה. אויב האב איך א פסוק וואס איך קען האבן די ווארט שנה וואס איז די זעלבע זאך און ס'קומט מיך אויס תשרי, און איך האב נאך א פסוק וואס ס'שטייט חדשי השנה אין ביידע פסוקים און איך קום אן צו ניסן, אוודאי וועל איך נוצן דעם פסוק וואס האט צוויי ווערטער וואס זענען די זעלבע. אזוי ווי ביי אונז שטייט זאת עולת חודש בחדשו לחדשי השנה, און דא שטייט אויך ראשון הוא לכם לחדשי השנה, זאג איך דיר אזוי ווי דער פסוק דא רעדט זיך לגבי ניסן, איז אויך ווען די תורה זאגט אונז חדש, זיי מחדש די מטבעות, קויף די קרבנות פון די נייע געלטער, ווען איז דאס? זאלסטו וויסן לחדשי השנה, ווען איז דאס? חודש ניסן, אזוי ווי יענער פסוק רעדט זיך פון ניסן, ביי אונז רעדט מען אויך פון ניסן. אמר רב יהודה אמר שמואל, זאגט רב יהודה אמר שמואל, וואס איז אבער מען האט נישט אזוי געטון, זאגט ער אזוי, קרבנות ציבור הבאין באחד בניסן איז מצוה להביא מן החדש, די מצוה איז אוודאי זאלסט נוצן די פרישע געלטער פאר די נייע קרבנות ציבור וואס מיר קויפן יעצט און ווייטער, נוץ די נייע געלטער וואס קומט אריין. אבער ואם הביא מן הישן, אויב מען האט געמאכט א טעות, מען האט יא געברענגט פון די אלטע, זאלסטו וויסן יצא האט מען יוצא געווען, אלא שחיסר מצוה, עפעס א חלק פון די מצוה, דאס האסטו פארפעלט. די הידור מצוה, די ריכטיגע וועג צו מאכן די מצוה איז אוודאי צו נוצן די פרישע געלטער, האסט נישט אזוי געטון, יוצא געווען האסטו אוודאי, אבער זאלסטו וויסן אלא שחיסר מצוה. תניא נמי הכי, קרבנות ציבור הבאין באחד בניסן, מצוה להביא מן החדש, ס'איז א מצוה צו ברענגען פון די נייע געלטער, ואם הביא מן הישן, אויב האסטו אבער געברענגט פון די אלטע, יצא האסטו יוצא געווען, אלא שחיסר מצוה, האסט פארפעלט אין די מצוה. לייגט די ברייתא צו און זאגט די ברייתא, ויחיד שהתנדב משלו, כשרין, א מענטש וואס איז געגאנגען פון זיין אייגענע געלט, און האט גענומען געלט, און האט געזאגט, די געלט וויל איך, איך וויל ספאנסערן לאמיר זאגן די תמיד של בין הערביים, איך וויל ספאנסערן די תמיד פון די חודש, וואס זאל עס זיין, עפעס א קרבן ציבור וויל ער ספאנסערן מיט זיין געלט, אויף דעם זאגט ער זאלסטו וויסן כשרין, איך קען אננעמען יענעמס געלט, דאס וואס ער זאגט איך וויל ספאנסערן דעם קרבן ציבור, די געלט קען מען אננעמען, אבער זאלסטו וויסן ובלבד שימסרם לציבור, אפילו ווען מען קויפט שפעטער א בהמה דערפון, זאל ער וויסן דער מענטש אז דו האסט נישט מנדב געווען די בהמה, דו דארפסט איבערגעבן די בהמה וואס מען האט געקויפט מיט דיין געלט פארן ציבור, דאס הייסט דו זאלסט קלאר וויסן אין דיין קאפ, א קרבן ציבור דארף קומען פונעם ציבור, אפילו דו האסט עס געצאלט, זאלסטו וויסן ימסרם לציבור, דו מוזט איבערגעבן די בהמה און אפמאכן ביי דיך אין קאפ, איך האב עס געצאלט, ס'איז זייער פיין, אבער זאלסטו וויסן די בהמה באלאנגט צום ציבור הונדערט פראצענט, איך האב נישט קיין חלק מער ווי מיין שכן האט. אויף דעם פרעגט די גמרא א מינוט פשיטא לכאורה דאס איז דאך פשוט, אונז ווייסט מען דאך אז יעדע קרבן ציבור דארף קומען פון דעם ציבור, איז אז ס'באלאנגט צו איין פריוואטע מענטש, אדער על כל פנים ער רעדט זיך איין אז עס איז זיינס, אויב אזוי איז דאך א פראבלעם. אויף דעם זאגט ער ניין, מהו דתימא ליחוש שמא לא ימסרם לציבור יפה יפה, כ'וואלט געהאט א צד צו זאגן, דער מענטש ווען ער צאלט דערפאר, ער ווייסט אז ער מוז עס איבערגעבן, אבער לא ימסרם לציבור יפה יפה, ווייל ער קלערט, אה, איך האב דאך למעשה יא עפעס מער ווי דעם, איך האב עס געצאלט, וואלט איך געמיינט אז ער האט עס נישט ריכטיג געהעריג איבערגעגעבן, און אויב אזוי די די גאנצע קרבן טויגט נישט, קא משמע לן זאלסטו וויסן ניין ס'בסדר, אז א מענטש געבט עס, ער ווייסט קלאר אז א קרבן פון א קרבן ציבור באלאנגט צום ציבור, אפילו דו האסט געצאלט דערפאר, האסט נישט קיין חלק מער ווי קיינעם נישט אין דעם, פארדעם ווען ער געבט עס איבער, געבט ער עס טאקע איבער בלב שלם. פרעגט די גמרא נאך ותנא דידן, אונזערע תנא, פארוואס ווערט נישט דערמאנט דעם דעיט? אויב זאג איך יעצט אז חודש ניסן איז א צייט, א ראש חודש, א נייע זאך איז ראש השנה, אז פון יעצט און ווייטער נוצט מען די פרישע געלטער, פארוואס ווערט עס טאקע נישט דערמאנט אין אונזערע משנה? אויף דעם ענטפערט ער, כיוון דקתני אם הביא יצא, דו זעהסט דאך למעשה אז דו האסט עס יא געברענגט פון די אלטע געלטער, זאגסטו ווייטער אז דו האסט יוצא געווען די קרבנות וואס'ט מקריב געווען זענען אקעי, אויב אזוי לא פסיקא ליה. פשט איז, דאס איז נישט גענוג חשוב וואס איך זאל דאס גיין צו דערמאנען, ווייל למעשה איז נישט מעכב, איך פארשטיי עס איז טאקע די צייט ווען מען האט אנגעהויבן צו נוצן די פרישע געלטער, אבער צו זאגן דאס איז מעכב, און דאס איז טאקע ראש השנה כאילו ממש א מורא'דיגע דעיט וואס זאכן טוישן זיך, אויף דעם זאג איך דיר ניין, ס'איז נישט אזוי ווייל למעשה יצא וויבאלד ס'איז נישט גענוג חשוב, האט עס נישט דערמאנט, און אין אונזערע משנה שטייט נישט אז דאס איז א צייט אויכעט וואס ווערט דערמאנט, זאלסטו וויסן אז ראש חודש ניסן הייב איך אן צו נוצן די נייע מטבעות. אה,